איך האב ענק געוואלט דערציילן א מעשה וואס כ'האב ענק שוין אסאך מאל פארציילט. איז געווען א איד וואס ער איז געווען דער מנהל. אין א תלמוד תורה וואס זי געפינט זיך אין א דארף קוממיות. דער איד האט געהייסן חיים קנעפלמאכער און ער איז דער טאטע פון דעם איד וואס ער הייסט מרדכי. קוממיות איז געווען די גרעסטע שיט האוז פון אלע דערפער. דארט איז געווען דער שמשון וואלצער און דער שמשון וואלצער איז געגאנגען נאך געלט פאר קוממיות. און דער רב האט פאר אים מורא געהאט נישט דער יעצטיגער רב נאך זיין טאטן נישט ר' בנימין די מידלער און ער האט אנגערעיפט יונגלעך און מיידלעך אין די דערפער ווייסט דאך מען גייט צווישן די ביימער און ס'איז נאבעדי קען טעל יו וואט טו דו און ס'איז צוגעקומען צום קוממיות רב ר' מנחם מענדל די זון פון ר' בנימין, און דער שייגעץ האט גארנישט געטוהן ווייל ער האט נאך געלעבט אין מערסי פון דעם שמשון וואלצער, דער שמשון וואלצער איז א משולח, ער האט דא מטמא געווען אין אמעריקע קינדער, ער איז געווען די ריכטיגע סחורה, זיין זון האט אויך מטמא געווען קינדער, זיין זון האט מען געכאפט און ער האט מודה געווען אז ער האט געטאטשט קינדער, און ער איז געגאנגען זיצן דרייסיג חדשים, און דער טאטע איז אנטלאפן קיין אמעריקע. קיצור, אזא פנים טראגן מיר אונז. היינט ווי איך פארשטיי האט ער פרנסה ווייל ער גייט פאר סרול האגער פון ארץ ישראל נאך געלט און דער סרול האגער אליינס און אלע צרות וואס ער האט, ס'האט נישט געפעלט אסאך אז ער זאל נישט ווערן וויזשניצער רבי, זאל ער בעק די חזיר נאר פאר דעם, ער איז א מענטש וואס ער בעקט יעדן חזיר, ער איז געגאנגען שאפן האלבע מיליאן דאלער פאר לויערס פאר חזיר, ס'איז דא נטע מאשקאוויטש ביי אים אין אפיס אויפן ישועות משה'ס בעט ווייל ער נעמט די קוויטלעך. דארט האט ער מאלעסטעט קינדער און אזוי ווייטער וואס ס'גייט אלץ פאר. יעצט דער קנעפל מאכער, דער מנהל, האט א זון וואס ער הייסט מרדכי קנעפל מאכער, ער איז געווארן אין א בעל תשובה'שע מוסד איז ער געווארן דער פירער. אזויווי ס'איז דא דער קעניג, לוזער קעניג, ימח שמו וזכרו, איך האב אים פארציילט אז מ'איז מאנס דא קינדער, האט ער זיך אויסגעלאכט, שפעטער האב איך גערופן די טעלעוויזשענס, האט ער געשריגן לא ידעתי, האבן זיי אלע געשריגן דו ליגנער אונז האמיר דיר געזאגט און דו האסט זיך נישט וויסענדיג געמאכט. עניוועי, דער חזיר איז אנטלאפן אויף ענגלאנד, ער איז א גערער, ווייזט אויס ער האלט איין די תקנות פונעם בית ישראל, מען זאל וואוינען מיטן ווייב נאר איינמאל אין דריי יאר, ער דארף נישט מער, אזוי האט ער געהאט קינדער, איז דא א בעלת תשובה וואס האט זיך אנגעהויבן צו שלאגן, איך בין דעמאלטס דארט געווען, זי האט זיך צוזאמגעשטעלט,

עניוועי, למעשה איז ער אוועקגעלאפן אויף ענגלאנד דער מאטכע קנעפל מאכער, און ער לערנט גאר מיט שוואכע קינדער, ס'איז א גוטע פרנסה, הא? יעצט מאכט ער חתונה א זון אין תורה ויראה האל אין בארא פארק, די חתונה גייט זיין מערטשעם דעם מיטוואך פרשת קרח, איז קודם כל וויל מיר יעדער זאל דארט צוגיין אינדרויסן און פראטעסטירן דו חזיר וואס טוסטו דא, דו האסט געהרג'עט הונדערטער קינדער, איך בין נישט דארטן ווייל איך בין יעצט אונטערוועגנס אין טשיקאגא, נאכדעם וואלט איך געוואלט זייער שטארק אז יעדער זאל אים געבן מזל טוב און זאגן דער אייבערשטער זאל העלפן אז אזויפיל נחת ווי די מאלעסטעטע קינדער גייען ברענגען פאר זייערע עלטערן אזויפיל נחת זאל דיר דער אייבערשטער געבן פון דיין שידוך וואס דו האסט יעצט געטון און פון דיינע אלע קינדער, ער הייסט מרדכי קנעפלמאכער. אונז האמיר שוין מודיע געווען פאר די פאליס אויכעט, זיי ווייסן ער איז א א פיודזשיטיוו פון פעדעפיליע, און פארטיג. יעצט גערער חסידים, עטס זאלטס אים אפגעבן דעם גרעסטן כבוד, ווייל ער זעהט אויס האלט איין דעם בית ישראל'ס תקנות, און ער ליגט נאר אזוי אויפן רבין, נישט אזוי, דער בית ישראל האט געזאגט מען טאר נישט אזוי, דאס איז שוין צו נאנט, די אלע באלאוניס האט ער זעהט אויס איינגעהאלטן. ווייל ער האט געהאט קינדער ווען ער האט געוואלט. גייטס אים אלע געטס אים אסאך חיזוק, זייטס מעורר און מעודד, ער איז א סמל, א סעמפל וואס איינער וואס לעבט אין פרישות טוט, צו זען פונקטליך וואס ער טוט, אפגעהארגעט הונדערטער קינדער, רוב עלטערן זענען געווארן צוריק בעל עבירות, ס'איז סעיפער אין פובליק סקול ווי ביי היימישע מוסדות, און בפרט ביי דעם לוזער קעניג.